האלטן מיר דף י' עמוד א', פיר שורות פון אויבן. סאו מיר האבן נעכטן געענדיגט מיט א דרשה פון אויפן פסוק יתמו חטאים מן הארץ, וואס די גמרא זאגט אז דוד המלך האט געזאגט שירה ווען ער האט געזען במפלתן של רשעים, און די גמרא גייט ווייטער דרש'נען דעם פסוק, ברענגט די גמרא א מעשה. הנהו בריוני, ס'איז געווען די פריצים מענטשן וואס זענען פריצים, רש"י זאגט אויף א אנדערע פלאץ זענען געווען עם הארצים, מען רעדט פון שוואכע מענטשן, דהוו בשבבותיה דר' מאיר, זיי האבן געוואוינט אין די געגנט פון ר' מאיר והוו קא מצערו ליה טובא, זיי האבן אים זייער געפייניגט אויף אזא וועג אז ר' מאיר האט שוין נישט געקענט אויסהאלטן, הוה קא בעי רחמי עלייהו, כי היכי דלימותו, איז ר' מאיר האט געוואלט בעטן רחמים אויף זיי, אז זיי זאלן פשוט שטארבן, ער זאל פטור ווערן פון זיי. אמרה ליה ברוריא דביתהו, ר' מאיר'ס ווייב האט געהייסן ברוריא, זי איז געווען א גרויסע תלמיד חכם, זי איז געווען א טאכטער פון די תנא רבי חנינא בן תרדיון, מען טרעפט אסאך מאל אין שס אינטערעסאנטע זאכן אויף די ברוריא, האט זי געזאגט אזוי, מאי דעתך, וואס איז דיין חשבון פארוואס דו ביסט מתפלל אז די בריונים זאלן שטארבן משום דכתיב יתמו חטאים, מי כתיב חוטאים, שטייט דען אין פסוק אז חוטאים אז די זינדיגע יתמו זאלן זאלן זאלן פארשווינדן ווערן זאלן אוועק גיין פון די וועלט, חטאים כתיב שטייט אויף די זינד אז די עצם זינד זאל זיך אפטוהן אבער נישט אויף די אויף די אויף די חוטאים. ועוד, האט זי געהאט נאך א טענה, שפיל לסיפיה דקרא, קוק אויפן המשך פונעם פסוק, וועסטו זעהן פונעם פסוק איז מוכרח אז מען רעדט נישט אז די חוטאים זאלן שטארבן פארוואס עס שטייט ורשעים עוד אינם כיוון דיתמו חטאים ורשעים עוד אינם ס'דא פארשידענע וועגן וויאזוי מען קען דא לערנען אונז וועלמיר לערנען אזוי אז ווען דו זאגסט מיר אז די רשעים זאלן אוועקגיין פון דער וועלט איז רשעים עוד אינם ס'וועלן זיין אנדערע רשעים ס'איז נישט קיין וועג צו סאלוון די פראבלעם, וויאזוי ווערט די פראבלעם געסאלווד, ווען וועסט מתפלל זיין אויף די רשעות זאל זיך אפקערן, דעמאלטס איז רשעים עוד אינם, וועסטו שוין נישט ליידן פון רשעות, אלא בעי רחמי עלייהו דלהדרו בתשובה, דו בעט רחמים אז מען זאל, אז זיי זאלן תשובה טון. ורשעים עוד אינם דעמאלטס וועט פארשווינדן ווערן די רשעות דעמאלטס וועט מען פטור ווערן די חזון איש די לעצטע שטיקל אין די באנד פון אורח חיים האט ער א גאנצע שמועס פון דא אז בעצם יעדע מענטש האט א בחירה די שאלה איז וויאזוי העלפט תפילה די תירוץ איז ווען א מענטש איז מתפלל למשל פאר זיך יא זאל זיין ערליך עס איז ווייטער א בעל בחירה האט מתפלל געווען מילא עס איז נישט קיין סתירה צו די מדת הבחירה וועגן דאס איז אויך בידו דאס איז אויך בבחירתו אז ער זאל מתפלל זיין זאגט ער אז דאס איז אויך תפילה אויף א אנדערע מענטש, אזוי ווי מ'זעהט דא פון די גמרא אז ברוריא האט געטענה'ט אז ר' מאיר דארף מתפלל זיין אז זיי זאלן תשובה טוהן און ס'איז ווייטער עס קומט פון א בעל בחירה, מילא ס'הייסט נישט ווי מ'האט כופה געווען א מענטש צו טוהן כנגד בחירתו ווייל א בעל בחירה האט פאר אים געדאווענט, דאס איז די גרויסע כח פון תפילה. גיי מיר ווייטער. ברענגט מען נאך א מעשה מיט די ברוריה. אמר לה ההוא צדוקי לברוריה, האט דער צדוקי געזאגט פאר ברוריה, כתיב, שטייט א פסוק רני עקרה לא ילדה, מ'רעדט דארטן פון ירושלים, איז פרעגט ער די שאלה וואס הייסט רני עקרה, די עקרה זאל זיך פרייען, די רני איז א לשון פון שמחה משום דלא ילדה רני, אמר לה, ער האט איר אזוי ווי געצימבלט, וואס איז פשט אין פסוק? אמרה ליה, האט זי געזאגט פאר אים שטיא, דו שוטה, שפיל לסיפא דקרא, קוק פונעם המשך אין פסוק וואלסטו זיכער געזען אז די עקרה מיינט נישט כפשוטו אז אז ירושלים האט נישט קיין קינדער, פארוואס? וואס שטייט די פסוק זאגט דאך ווייטער דכסיב כי רבים בני שוממה, ס'איז אסאך די קינדער פון שוממה, די שטאט וואס איז שומם, די שטאט וואס פיסטעוועט, דאס איז ירושלים, מבני בעולה אמר ה', נאך מער ווי בני בעולה וואס דאס איז די רוים. איז זאגט דאך די פסוק קלאר אז ירושלים האט יא קינדער, דארף מען דאך פארשטיין די רני עקרה, אלא מאי עקרה לא ילדה, רני כנסת ישראל, כלל ישראל זאל זיך פרייען שדומה לאישה עקרה, מיט דעם זענען זיי גלייך צו אן אישה עקרה שלא ילדה בנים לגיהנם כוותייכו, אז אירע קינדער זענען נאר ערליכע קינדער וואס זענען מזומן לחיי עולם הבא, און נישט קיין קינדער וואס קומען אן צו גיהנום, אזוי ווי די בני בעולה אזוי ווי די רוימיים. פארציילט די גמרא ווייטער, אמר ליה ההוא צדוקי לרבי אבהו א צדוק האט געפרעגט פון רבי אבהו, כתיב, שטייט א פסוק, מזמור לדוד, דוד המלך זאגט א מזמור, ער זאגט שירה, בברחו מפני אבשלום בנו, ווען ער אנטלויפט פון זיין זון אבשלום, דאס איז געווען א מורא'דיג שווערע מצב פאר דוד המלך, אז מ'עט באלד אנקומען צו דעם, וכסיב, לדוד מכתם, ווייטער א מזמור, בברחו מפני שאול במערה, ווען שאול האט אים געוואלט הרג'ענען, האט דער צדוקי געפרעגט אזוי, הי מעשה הוה ברישא, דאס איינס איז אין קאפיטל ג' און איינס איז קאפיטל נ"ז, פארוואס הייבסטו אן מיט די מעשה פון אבשלום וואס דאס איז געווען בסוף ימיו, פון דוד המלך ווען ער איז שוין געווען קעניג, שוין לאנג געווען קעניג, און אבשלום האט געוואלט מורד זיין אין טאטנ'ס מלוכה, ווען די מעשה פון שאול איז דאך געווען סאך פריער, ווען שאול איז געווען קעניג, דוד איז דאך נאכנישט געווען דעמאלטס קעניג, מכדי מעשה שאול הוה ברישא לכתוב ברישא. וואס איז פשט אז די פסוקים זענען אזוי אויסגעשטעלט אז א מעשה וואס איז געווען סאך שפעטער ווערט דערמאנט סאך פריער? אמר ליה. האט רבי אבהו צוריק געטענה'ט צו דעם צדוקי אז אתון דלא דרשיתון סמוכין קשיא ענק די צדוקים האבן נישט געדרש'ט קיין סמוכין זיי האבן נישט אנגענומען קיין שום דרשות פון די חכמים זיי האבן גענומען די טעקסט כביכול פון די תורה ממש נאר כפשוטו און ממחרת השבת מיינט ממחרת השבת זיי האבן נישט געדרש'ט קיין שום דרשות און אויך נישט קיין דרשות פון סמוכין. אתון דלא דרשיתון סמוכין קשיא לכו. פאר דיר איז עס א פראבלעם, אנן דדרשינן סמוכין לא קשיא לן, פאר אונז איז עס נישט קיין קשיא, ווייל כ'וועל דיר אויפווייזן אז ס'איז דא א מעלה פון די וועג וויאזוי די פסוקים זענען געשריבן געווארן, ס'איז דא א סיבה פארוואס די פרשה פון מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו שטייט דארטן ביי קאפיטל ג', ווייל איך וויל עס לייגן לעבן קאפיטל ב', אין קאפיטל ב' האב איך די פסוק פון למה רגשו גוים, דארט רעדט זיך פון מלחמת גוג ומגוג, אזוי האט עס שוין געהאט אויבן דערמאנט אין א גמרא פאר ווער ס'געדענקט. אז פון למה רגשו גוים לערן איך ארויס אז קשה תרבות אדם, השם מה רבו צרי גייט ארויף אויף אויף אויף אבשלום, און למה רגשו גייט ארויף אויף מלחמת גוג ומגוג, דרש'נט די גמרא אז א תרבות רעה איז ערגער ווי מלחמת גוג ומגוג, על כל פנים זעהן מיר אז למה רגשו גוים גייט ארויף אויף מלחמת גוג ומגוג, און יעצט וויל די גמרא צושטעלן די פרשה פון. בברחו מפני אבשלום בנו, די קאפיטל, צו צו צו גוג ומגוג, שוין זעהן. דאמר רבי יוחנן, סמוכין מן התורה מנין, פון וואו ווייס איך אז מ'קען דרשנ'ען סמוכים, שנאמר שטייט פסוק סמוכים לעד לעולם, עשוים באמת וישר, אז די סמוכים ווען איין פסוק איז נאנט צום צווייטן פסוק איז געמאכט געווארן באמת ויושר, און די פסוק זאגט דארטן פריער נאמנים כל פקודיו, אז איך קען פון דעם דרשנ'ען, הלכות, למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג, פארוואס האט דער אייבערשטער צוגעשטעלט די פרשה פון אבשלום, די בברחו מפני אבשלום בנו, צו די פרשה פון גוג ומגוג, וואס דאס איז די קאפיטל פון פון למה רגשו גוים, שאם יאמר לך אדם כלום יש עבד שמורד ברבו, א מענטש וועט וועלן לייקענען די נבואה, די נבואת השם, און זאגן קען דען זיין אז פאר משיח וועט קומען וועט זיין א מלחמת גוג ומגוג, עס מאכט נישט קיין סענס, די גאנצע וועלט זאל גיין מורד זיין אקעגן דעם אייבערשטן, א עבד איז נישט מורד אין זיין רבי. אף אתה אמור לו! אף אתה אמור לו! וועסטו איהם זאָגן, כּלום יש בן שמורד באָביו, ס'איז נישט דער סדר פֿון דער וועלט, אַז אַ קינד זאָל מורד זיין באָביו, אַז ס'זאָל אַ מענטש, אַ קינד גייט זיך זיין וועג, באָט ס'זאָל קומען מיט אַ מרידה, ס'זאָל קומען מיט אַן אַגרעסיוונעס, ס'זאָל קומען מיט אַ, מיט אַ, מיט אַ, מיט אַ קאַמף קעגן אַ טאַטן, דאָס איז נישט דער דרך-העולם. אלא הוה, נאר עס האט זיך געמאכט א מעשה ווי אבשלום, עס האט פאסירט, הכא נמי הוה, אזוי אויך דא האט עט זיך מאכן אזא אויסטערליכע מעשה, אזא אויסטערלישע מעשה ווי מלחמת גוג ומגוג, און פארשטיי מיר שוין פארוואס די פסוקים פון בברחו מפני אבשלום בנו שטייט פריער, ווי די פסוקים פון בברחו מפני שאול במערה, פארוואס? ווייל איך וויל דרש'נען די סמוכין און איך וויל עס לייגן לעבן די פרשה פון למה רגשו. גיימיר ווייטער, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, מאי דכתיב, וואס איז פשט אין פסוק פיה פתחה בחכמה, ותורת חסד על לשונה, דאס איז א פסוק אין משלי, און מען זאגט עס אין אשת חיל, כנגד מי אמר שלמה מקרא זה, קעגן וועם האט שלמה, וועם האט ער מכוון געווען ווען ער האט געזאגט די פסוק, לא אמרו אלא כנגד דוד אביו ער האט מכוון געווען אויף זיין טאטן דוד שדר בחמישה עולמים, ער איז דורכגעגאנגען פינף סטעידזשעס אין לעבן, ואמר שירה, און אויף יעדע סטעידזש האט ער געזאגט א באזונדערע שירה, דר במעי אמו, איז ווי רש"י לערנט אוודאי האט ער נישט געזאגט שירה במעי אמו, די כוונה איז אז שפעטער ווען ער האט געהאט לכששרתה רוח הקודש עליו ווי רש"י טייטשט, איז האט ער געזאגט שירה אויף דעם אויף די תקופה וואס ער איז געווען דר במעי אמו. האט ער געזאגט ואמר שירה שנאמר ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו די לשון פון קרבי ווייזט אויף קרביים אויף אויף אויף אויף דר במעי אמו. יצא לאויר העולם ונסתכל בכוכבים ומזלות ער איז שוין געווען גרויס און ער האט מסתכל געווען בכוכבים ומזלות ער האט זיך מתבונן געווען אין גדלות ה' די גמרא זאגט אין שבת אז ס'איז דא א חיוב אויף א מענטש צו מסתכל זיין בכוכבים און מזלות, און דוד המלך האט מכיר געווען די גדלות פון אייבערשטן פון דעם, ואמר שירה האט ער געזאגט שירה, שנאמר ברכו השם מלאכיו, גבורי כח עושי דברו, לשמוע בקול דברו, ברכו השם כל צבאיו, און צבאיו גייט ארויף אויף צבאות השמים, האט ער געזאגט א באזונדערע שירה, ווען ער איז געקומען צו די הכרה איבער די גרויסקייט פונעם אייבערשטן דורך די כוכבים און מזלות, ינק משדי אמו, ער האט צוריקגעקוקט אויף די תקופה, ער האט צוריקגעקוקט אויף די תקופה ווען ער איז געווען יונק משדי אמו, און האט ער געזאגט א באזונדערע שירה, האט ער געזאגט א באזונדערע שירה אויף דעם. ווען ער איז יונק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה האט ער אויף דעם געזאגט שירה איך האב אמאל געטראפן א קליין ספר'ל פון פון שומר אמונים רבי איך געדענק נישט וויאזוי עס הייסט האט ער דארט אלע מיני שירות ותשבחות צו דאנקן דעם אייבערשטן אזעלכע פיוטים געשריבן וויאזוי? נועם הלבבות און איינע פון די שירות דארט וואס ער האט איז ער דאנקט דעם אייבערשטן אז ווען ער איז געווען א קינד זיין מאמע האט אים געקענט יונק זיין עס איז א מורא'דיגע מתנה און מ'איז דאך אויף דעם מתפלל שלא תחסר חלב מדדיהן זאגט מען נאך תהלים ס'איז און ער איז מתפלל אויף דעם אז ווען ווען ער איז געווען במעי אמו אז אלעס איז דורך בשלום אויף אלעם האט ער געגעבן שירות ותשבחות פארן אייבערשטן לכאורה די מקור די גמרא ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה האט ער געזאגט שירה שנאמר שטייט א פסוק ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו מאי כל גמוליו. גייט אונז די גמרא דרש'נען וואס מיינט כל גמוליו, אמר רבי אבהו, האט רבי אבהו געזאגט שעשה לה דדים במקום בינה, אז די דדים פון א פרוי איז אנדערש ווי די ווי די דדים פון אלע אנדערע בהמות וחיות, עס איז במקום בינה במקום הלב, בכלל מען טרעפט די ענין פון בינה יתירה מער ביי ביי א פרוי, און ביי די חשק וואס איז די פלאץ, דארט האט די אייבערשטער געלייגט די דדים. טעמא מאי, זאגט די גמרא אמר רב יהודה האט רב יהודה געזאגט כדי שלא יסתכל במקום ערווה, אז דאס קינד פון קליינווייז אן זאל. זיין געוואוינט זיך צו פירן בקדושה, רב מתנא אמר, כדי שלא יינק ממקום הטינופת, אז ער זאל זיין געוואוינט אריינצונעמען זאכן אין מויל נאר וואס איז וואס איז ממקור טהור, און דא איז די מקור וואס וואס מ'טרעפט אין אסאך ספרים אז אפילו גאר יונגע קינדער זאל מען אפשר נישט נעמען אין א סווימינג פול, דאס מ'זאל זען אז אפילו אויף קליינע קינדער זאלן זיי זיך אויפפירן בטהרה יתירה. פארציילט די גמרא ווייטער, ראה במפלתן של רשעים, דאס האבן מיר שוין געהאט אויבן, אז דוד המלך איז אנגעקומען צו א מצב אז ער האט געזען די מפלה של רשעים, ס'איז אויך א סטעידזש פון א מענטשנ'ס לעבן, א מענטש קומט אן צו א טאג וואס ער זעט מפלתן של רשעים, שלעכטס האט איין טאג א האט איין טאג א סוף, ואמר שירה, ער האט געזאגט שירה, שנאמר, אזוי האבן מיר אויבן געדארשנט, יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללוקה. זאגט די גמרא א אינטערעסאנטע גמרא, נסתכל ביום המיתה, דוד המלך האט זיך. מתבונן געווען, איי געס ווען מ'ווערט עלטער הייבט מען אן כאפן אז ס'קומט אן א טאג וואס גייט זיין די יום המיתה. ואמר שירה, האט ער געזאגט שירה, לייבי וואס טוסטו מיט אזא גמרא? ער האט געדאנקט דעם אייבערשטן אויף אויף אויף אויף מיתה. בעצם אונז טוהן מיר עס יעדע צופרי. אלקי נשמה טהורה היא אתה בראתה ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי, יא, איך אנערקען די פאקט אז איך גיי אוועקגיין פון דער וועלט, און איך זאג, כל זמן שהנשמה בקרבי מודה, איך בין עס מכיר, איך נעם עס אריין, ס'איז אינעוויטעבל, ס'נישטא קיין ברירה סיי ווי, און א מענטש דארף נישט מורא האבן. דוד המלך זאגט גם כי אילך בגיא צלמות לא אירא רע, כי אתה עמדי. מ'קען דא טוישן די גאנצע רילעישאנשיפ מיט די יום המיתה. ואמר שירה, האט ער געזאגט שירה, שנאמר ברכי נפשי את ה', השם אלוהי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. מאי משמע דעל יום המיתה נאמר, ווער זאגט?

פאר רבי שמעון בן פזי, והוה מסדר אגדתא קמיה דרבי יהושע בן לוי, דער רבי שמעון בן פזי פלעגט מסדר זיין די אגדתא פאר רבי יהושע בן לוי, רבי שמעון בן פזי איז געווען א גרויסע בקי אין אגדות חזל, האט איז אמר ליה האט רב שימי בר עוקבא געפרעגט פון רבי שמעון בן פזי, מאי דכתיב דו ביסט דאך דער גרויסער בקי אין אגדה, לאמיר לערנען צוזאמען א פסוק, מאי דכתיב ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו, איז ווי ער האט פארשטאנען אז די שאלה איז אויף די ווארט וכל קרבי, וואס איז די דרש פון וכל קרבי, אמר ליה האט ער האט ער אים גענפערט אז דא קען מען זיך מתבונן זיין א געוויסע גדלות א געוויסע א געוויסע בליץ אין גדלות השם בוא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם, מדת בשר ודם צר צורה על גבי כותל, א מענטש קען מאכן א זאך טו די, ער קען עס מאכן וואן די, ער קען עס מאכן וואן דיימענשענעל, ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה, קרביים ובני מעיים, דער גאנצע. אינערליכע מעכאניזם וואס א מענטש האט, דאס איז נישט ביד פון א בשר ודם צוצושטעלן. הקדוש ברוך הוא אינו כן, נישט נאר ער מאלט דעם דרויסנדיגן פיקטשער, נאר צר צורה בתוך צורה, די גאנצע יצירה פונעם מענטש הייבט זיך אן אין א צורה, א עיבור במעי אמו, ומטיל בה רוח ונשמה קרביים ובני מעיים, און ס'איז עפעס א מורא'דיגע מורא'דיגע גדלות פונעם אייבערשטן, והיינו דאמרה א גדלות פון די יצירה, פון די נפלאות הבורא, פון די חכמת השם, והיינו דאמרה חנה, אין קדוש כהשם. כי אין בלתך, ואין צור כאלקינו. װאָס מײנט מאי אין צור כאלקינו? מײַ, זאָגט מען, אין צור מײנט, נישט דאָ נאָך אַזאַ שטאַרקער? זאָגט ער, אין צייר כאלקינו. די מורדע, דער אײבערשטער איז אַ מוראדיגע אַרטיסט. ס'איז דאָ עפּעס אַ מוראדיגע ביוטי, אַ מוראדיגע שײנקײט און אַ װוּנדערלעכקײט אין די, אין די יצירה פֿון אַ מענטש, װי דער אײבערשטער באַשאַפֿט אַ מענטש. מאי כי אין בלתך, וואס איז די המשך פונעם פסוק אין בלתך, אמר רבי יהודה בר מנסיא אל תקרי כי אין בלתך אלא כי אין לבלותך, לאמיר שוין זען וויאזוי די גמרא טייטשט עס, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, מידת בשר ודם מעשה ידיו מבלין אותו, די מעשה ידיו פון א מענטש לעבט אים איבער, א מענטש בויט א טיש, ער בויט א הויז, יענץ בלייבט פאר הונדערט יאר און ער איז שוין לאנג נישט דא, אבער והקדוש ברוך הוא מבלה מעשיו, די אייבערשטער לעבט איבער. זיינע מעשים. סאו ביז דא האט זיך געענדיגט די שיינע דרשות פון פון רבי שמעון בן פזי אויפן פסוק פון וכל קרבי. אמר ליה אנא הכי קאמינא לך, מיין קשיא איז נישט געווען אזוי ווייט די פירוש המילות אויף די ווערטער פון וכל קרבי, איך האב געמיינט צו פרעגן עפעס אנדערש, הני חמישה ברכי נפשי, מען טרעפט פינף מאל די לשון ברכי נפשי, כנגד מי אמרן דוד? וואס איז געווען די כוונה פון דוד אז ער האט פינף מאל געזאגט ברכי נפשי? אויף דעם האט ער אים געענטפערט, לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא כנגד די נשמה, אז די פינף מאל גייט ארויף קעגן דעם אייבערשטן און די נשמה, אז ס'איז דא זייער אסאך סימילעריטיס, ס'איז דא זייער אסאך ענליכקייטן, א מענטש האט א חלק אלקי ממעל, די נשמה האט אין זיך געוויסע געטליכע כוחות, געטליכע נקודות, ממש אזוי ווי כביכול דער אייבערשטער. מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם, אף נשמה מלאה את כל הגוף, ס'פילט אן דעם גאנצן מענטש, מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אף נשמה רואה, די נשמה זעט, ואינה נראית, מ'קען עס נישט זען, מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו, אף נשמה זנה את כל הגוף, די גאנצע גוף ווערט געשפייזט פון די נשמה, מה הקדוש ברוך הוא טהור, אף נשמה טהורה, ס'איז א מורא'דיגע גמרא, אז די נשמה פון א מענטש, טהורה היא, ס'בלייבט אייביג ריין, כביכול אזוי ווי, אזוי ווי די טהרה פונעם אייבערשטן, מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים. אף נשמה יושבת בחדרי חדרים, איז דא וואס זאגן אז דא ליגט א רמז אז א נשמה טרייווט נאר בחדרי חדרים, אז א מענטש זוכט עפעס אויפצוטון, א מענטש זוכט עפעס אנצוקומען, די מסילת ישרים זאגט אז די גרעסטע מפסיד פאר זהירות איז ווען א מענטש איז בתוך חברה, א מענטש שטייט אין א פען סטעישן א גאנצן טאג איז ער ארומגענומען, ער באקומט יעדע מינוט נאוטיפיקעישאנס, ער האט נישט קיין פינף מינוט ישוב הדעת אז ער זאל קענען עפעס אויפטון, אז א מענטש איז בחדרי חדרים, ער האט. ישוב הדעת, ער איז אפגעזונדערט סתם פון פון פון פון טרדות עולם קען ער עפעס אויפטון, יבא מי שיש בו חמשה דברים הללו וישבח למי שיש בו חמשה דברים הללו אז די נשמה לויבט דעם אייבערשטן. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אמר רב המנונא, האט רב המנונא געזאגט, מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק מי כהחכם ומי יודע פשר דבר, איז וואס די יודע פשר דבר איז אזוי, מי יד מי כקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים, די אייבערשטער איז וואס קען מאכן א פשרה בין חזקיהו לישעיהו, עס איז געווען א גרויסע דין תורה צווישן חזקיהו המלך און ישעי' הנביא, וואס איז געווען די דין תורה, חזקיהו אמר ליתי ישעי' גבאי, אז ישעי' הנביא ער זאל קומען צו מיר, איך דארף נישט גיין צו אים, ער האט געהאט א ראיה, דאשכחן באליהו, וואס אליהו איז געווען די נביא, דאזל לגבי אחאב, ער איז געגאנגען צו אחאב המלך, ישעיהו אמר דער נביא האט געטענה'ט ליתי חזקיהו גבאי דער מלך זאל קומען צו מיר, דאשכחן ביהורם בן אחאב דער מלך, דאזל לגבי אלישע וואס איז געגאנגען צו אלישע הנביא, אזוי איז חזקיהו נישט געגאנגען צו ישעיהו, ישעיהו איז נישט געגאנגען צו חזקיהו, זיי האבן יעדער געהאלטן אז דער אנדערער דארף קומען צו אים, מה עשה הקדוש ברוך הוא, וואס האט דער אייבערשטער געטון, הביא, דער אייבערשטער האט געמאכט א פשרה, ער האט געמאכט א אינטערעסאנטע אינטערעסאנטע סיטואשען וואס האט געסאלווט אלע פראבלעמס, הביא יסורים על חזקיהו, איך ברענג יסורים אויף חזקיהו, ואמר לו לישעיה, לך ובקר את החולה, ווען א נביא גייט מבקר זיין א חולה איז דאך שוין נישט קיין אזא פחיתות הכבוד אז איך האב מיך געבראכן צו יענער, איך בין דאך דא פאר א ריזן, איך בין דא פאר א מצוה, מ'קען זען א גרויסע רבי, ער וועט גיין מנחם אבל זיין אפילו דעם פשוט'ן וואס ער וואשט די האנטוכער אין מקווה, פארוואס? ווייל ס'איז ניחום אבלים, ס'איז א מצוה, מילא איינמאל איינמאל חזקיהו איז קראנק, און חזקיהו האט אויך אין א געוויסע זין אויסגעפירט אז ישעיה איז געקומען צו אים, אבער ס'איז שוין נישט געווען מיט דעם גלאנץ אז אז ער האט זיך געבראכן, נאר וואס דען, ער איז געקומען ווייל איך בין א חולה. שנאמר שטייט א פסוק בימים ההם חלה חזקיהו למות, ער איז קראנק געווארן אויף צו שטארבן, ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו האט אים געזאגט כה אמר ה' אזוי זאגט דער אייבערשטער צו לביתך דו זאלסט לאזן צוואה כי מת אתה דו גייסט שטארבן ולא תחיה דו גייסט נישט לעבן, מאי כי מת אתה ולא תחיה איז דאך א. איז דאך א דאפלטע לשון. זאגט די גמרא מת אתה בעולם הזה, דו גייסט פשוט אוועקגיין פון די וועלט מצד דיין חולי, ולא תחיה לעולם הבא, דו וועסט נישט זוכה זיין צו קיין עולם הבא, אמר ליה מאי כולי האי, האט חזקיהו געפרעגט פון ישעי' הנביא פארוואס קומט זיך מיר אזא עונש, אמר ליה משום דלא עסקת בפריה ורביה דו האסט נישט געהאט קיין קינדער, אמר ליה האט ער אים געזאגט משום דחזאי לי ברוח הקודש, דנפקי מינאי בנין דלא מעלי, איך גיי האבן קינדער וואס גייען אראפגיין פון וועג, זיי גייען נישט זיין ערליך. ס'איז טאקע געווען אזוי, די קינדער מנשה וואס האבן זיך אויפגעפירט געפערליך, און ער האט דאס געוואלט עוואוידן, וואס דארף איך קינדער זאלן מיר זיין מורד באלוקי ישראל, וואס פעלט עס מיר אויס, אמר ליה בהדי כבשי דרחמנא למה לך, דו מישסט דיך אריין די אייבערשטער'ס ביזנעס, דאס האט נישט מיט דיר קיין שום שייכות, דו דארפסט האבן קינדער ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן ווייל ס'איז דא א מצוה פון פריה ורביה אז זיי גייען אראפ פון וועג איז עס נישט דיין פראבלעם, ס'איז דעם אייבערשטנ'ס פראבלעם, מאי דמפקדת, דאס וואס דו דארפסט טון איבעי לך למעבד דארפסטו טון, מה די ניחא קמא דקדשי בריחא דאס וואס דער אייבערשטער וויל לעביד זאל ער טון, און דא שטייט מורא'דיגע יסודות אז די גאנצע קאנסעפט פון חלילה אז א מענטש גייט אראפ פון די וועלט, אז א קינד גייט אראפ פון וועג, איז מאי דניחא קמיה דקודשא בריך הוא, דאס איז א זאך וואס דער אייבערשטער וויל, דער אייבערשטער פירט עס אזוי, סיי ס'איז נישט דיין אחריות און סיי ס'איז יא. עפעס וואס קומט פון אייבערשטער, די ראשונים זאגן אז דער אייבערשטער דארף האבן רשעים, די זעלבע באשעפער וואס מאכט אז די וועלט זאל האבן צדיקים, מאכט אז די וועלט זאל האבן רשעים, עס איז נישט דיין רעספאנסיביליטי, עס האט נישט מיט דיר. אמר ליה, ער האט עס אנגענומען, באט נישט אינגאנצן, השתא, אויב אזוי הב לי ברתך, גיב מיך דיין טאכטער, און אפשר דגרמא זכותא דידי ודידך, ונפקי מנאי בנין דמעלו, אז אפשר מיין זכות און דיין זכות וועט מגין זיין אז די שלעכטע גזירה אז איך דארף האבן נישט ערליכע קינדער וועט וועט וועט זיך אפטון. אמר ליה האט ער אים געזאגט דו קענסט שוין יעצט טון וואס דו ווילסט, כבר נגזרה עליך גזירה, ס'איז שוין נגזר געווארן די גזירת מיתה אויף דיר און דו קענסט דאס שוין נישט עוואוידן. אמר ליה בן אמוץ, ישעיה בן אמוץ, כלה נבואתך, פארלענד דיין נבואה, נעם אוועק דיין נבואה, וצא און גיי ארויס פון דא, פון דא איז די מקור, אסאך מאל מ'זאגט אז א מענטש הערט א שלעכטע בשורה, זאל מען נישט גיין פארציילן אז מען האלט עס מען האלט עס בסוד, ס'איז עפעס א ענין פון כלה נבואתך אז ווילאנג א זאך גייט נישט ארויס האט עס נישט אזא תוקף אזוי דא וואס זאגן כך מקובלני מבית אבי אבא אזוי האב איך מקבל געווען פון אבי אבא, רש"י זאגט אז דאס איז דוד המלך אז אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים זאל זיך א מענטש נישט מונע זיין מן הרחמים, רש"י זאגט אז די חרב חדה רעדט מען נישט פון א בעל בחירה מען רעדט נישט דא פון א מענטש נאר מען רעדט אפילו ווען ס'איז א מלאך. שטייט א מלאך וואס עס זעהט אויס ווי ס'איז א שליחות מן השמים אז מען מוז מיך הרג'נען כבר נגזרה גזירה. מיט דעם אלעם איז אל ימנע עצמו מן הרחמים א מענטש זאל זיך נישט מייאש זיין פון רחמים איז דאך די זעלבע זאך דא. דו קומסט טאקע מיט נבואה דו קומסט טאקע מיט פסקים מן השמים אז כבר נגזרה גזירה באט איך האב נישט מורא אל ימנע עצמו. למעשה די לשון הגמרא איז זייער אינטערעסאנט אל ימנע עצמו מן הרחמים שטייט אז א מענטש זאל זיך נישט מונע זיין א מענטש זאל זיך נישט צומאכן די טיר פון רחמים. איך ווייס נישט אויב די כוונה פון א גמרא איז אז א מענטש זאל נישט לעבן אין די רעאליטעט, א מענטש אין סומכין על הנס, און נאכאלץ איז דא אזא גמרא אז א מענטש דארף זיך מייחס זיין צו די מציאות ווי אזוי די מציאות איז, נאר די גמרא זאגט ס'נישט דא קיין אבסאלוטיזם, גיי נישט אריין אין א מצב ווי פון זיכער נישט, אל ימנע עצמו, דו קענסט אפילו פירן דיין לעבן אזוי, ער וויל ווייטער חתונה האבן מיט די פרוי האט א רעכט צו פירן זיין לעבן אויף די צד פון פון רחמים ווי ס'איז זיין האפענונג. איתמר נמי רבי יוחנן, ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו אז אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, זאל זיך א מענטש נישט מייאש זיין פון רחמים, שנאמר שטייט אין פסוק אין איוב, הן יקטלני, אפילו דו וועסט מיך הרג'נען, לו איחל, וועל איך נאך אלץ צו דיר האפן, איך שרעק מיך נישט אפילו אין פנים פון טויט, גם כי איידלעך בגייט צו א מוות, לא ערערו כי אתה עמדי, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא. וואס איז דאס אז ער דארף גיין? ער דארף גיין צו